היי, א גוטן ערב שבת. אַמ, ס'איז פרשת וירא, און כ'פאָר נישט עכט עניווער, באט איך האב נישט וואו צו זאגן. ס'איז שוין די צווייטע וואך וואס אונז רעדן וועגן אברהם אבינו, און.

איז יעצט די וואך איז נאך אסאך מעשי אברהם אבינו איך וויל נישט גיין נישט אזויפיל אריין גיין אין פרטים פון פארשידענע מעשיות פארשידענע ענינים פארשידענע נקודות וואס ס'שטייט דארט באט די כללות וויאזוי מען קען כולל זיין אלע אלע אלע זאכן וואס אברהם אבינו האט געטון איז די ווארט פון עשרה נסיונות און מער ווייניגער אויב מען ליינט די משנה אין די מסכת אבות אין פרק ה'

דער עולם איז געבוירן געווארן, עס איז נקבע געווארן, עס ווערט נקבע ביי אונז בנפש ווען אונז ליינען עס, און עס איז נקבע געווארן כאילו אין די וועלט ווען עס איז געשען די מעשה פון צען דורות וואס שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם, דא איז נקבע געווארן, דא איז נתחדש געווארן די זאך פון ארך אפים אז די אייבערשטער האט א ווייטע בליק, ער האט צייט, צען דורות וואס קיינער טוט נישט גארנישט, עס איז אקעי, עס קומט אברהם אבינו דעמאלטס האט ער זיך חי צו געבן כאילו שכר כולם.

אפשר דא האט ער טועה געווען אפשר דארט איז געווען א ביקורת און למשל באט די אלע זאכן זענען טאקע וועגן דעם ווייל כדי צו מודיע זיין די זאכן אין די וועלט מען גייט באלד מפרט זיין וואס די רמ די זאכן וואס די רמב"ם זאגט אז עס איז מודיע אבער עס איז נישט ס'איז נישט געווען אייביג גארנישט איז נישט געווען אייביג מען דארף מאכן א נסיון מען דארף עס טעסטן אזוי ווי מען זאגט טעסט אזוי ווי מען זאגט טעסט איך לעב מיין לעבן נישט אמת'דיגע לעבן מיין לעבן איז א טעסט איך לערן זיך אויס זאכן. א מענטש וואס ער לעבט אמת'דיג וואס ער האט חיות אזוי ווי א נישט א געשטארבענע מענטש איז נישט קיין סטעטשו פון א זאך וואס איז אמאל געווען, זיין לעבן איז א גאנצע צייט נסיונות אבער נישט נסיונות אין די סענס פון די עבדות'ישע סענס אה די אייבערשטער רוידעפט אים און מאכט אים נסיונות, נאר לעבן איז נסיונות, מיין לעבן מצדו כאילו מצד דעם מענטש, ער טעסט זיך אליינס, ער טעסט.

ניין מען דארף נישט, מען דארף גיין אין מצרים, ס'איז נישט קיין וועג, און וואס דארף מען טוהן, און שפעטער דארף מען גיין אין סדום און רעדן וועגן סדום, מען דארף מען דארף מאכן א מלחמה פון די ארבעה מלכים, מען קען נישט זיצן אינדערהיים, און שפעטער דארף מען טוהן אלל אוו דיפרענט וועיס, און אלל אוו דעם ווארק טו א סערטען עקסטענט, און מיט דעם האט מען מברר געווען די אלע וועגן וואס היינט די מענטשן לערנען זיך פון דעם, איז ווייל אברהם האט אויסגעראכטן יעדע איינער פערסענעלי דארף אויך מאכן די סארט נסיונות, אבער די איידיע פון נסיונות איז אז די לעבן איז א טעסט, לייף איז א טעסט, נאט לייף איז א טעסט.

אבער דאס איז נאר אזוי ווי א חצונית'דיגע איידיע אז אה מען גייט ווייזן, אבער די אין אסאך מער א טיפע סענס איז דאס א זייער א טיפע ווארט, ווייל די אמת פון די תורה, די אמת מיט וואס ס'איז אמת פאר אונז, מיט וואס ס'איז אמת וואס ס'טוט עפעס פאר אונז, איז מיט דעם וואס ס'איז נישט וואס איז א טעסט, מיט דעם וואס ס'איז נישט ס'איז נישט א מעשה שהיה וואס איז שוין פינישט, ס'איז נישט פינישט, ס'איז קיינמאל נישט פינישט, ס'איז ס'איז נאר אז ס'איז א גאנצע צייט א זאך וואס אונז.

עתה ידעתי וועט די מלאך קומען און זאגן עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה ער זאגט אה דו האסט געמיינט אז ס'איז טאקע והעלהו שם לעולה איך וויל זאלסט הרג'ן דיין זון איך האב נישט געמיינט דאס בכלל איך האב געמיינט אז ס'זאל זיין קלאר אז אז טעארעטיש ווען די אייבערשטער וואלט געוואלט זאלסט הרג'ן דיין זון וואלסטו עס געטון דאס הייסט וואלט אוועק געגעבן אלעס און אוועק געבן און דו האסט עס האסט עס אויסגעפירט ביסט געווען גרייט האב איך האב איך קיינמאל נישט געמיינט זאלסט אוועק אוועק געבן דיין זאלסט הרג'ן דיין זון דאס איז נישט קיין וועג. יא, ס'הייסט ס'איז אזווי א געים, און די גמ' רש י זאגט שוין, עכ פ והעלהו, ס'מיינט נישט והעלהו נישט והקריבהו, אז כ ו האט רעכט אז ברענגען מע זיי אין מעלה אויף די מזבח נעמען צוריק אראפ, באט אויב מ'טוט מער פסיכילאגיש מער אזוי ווי למעשה אין עבודה וואס ס'מיינט איז א מענטש ווי אלע אלע זאכן אין עבודת השם גארנישט קען מען נישט אלע זאכן אין אמונה אלע זאכן אין דעת גארנישט קען מען נישט אננעמען און גארנישט קען מען נישט לעבן מיט גארנישט קען מען נישט טראכטן מיט ווען ס'איז כאילו

מ'דארף עס קענען, מ'דארף עס אויסטשעקן, דו ווייסט, ס'קען דאך זיין אז אז מ'דארף, אז מ'דארף יא מקרב זיין די עולה, און א מענטש דארף עס אויסטשעקן ביי זיך אליינס, און ווען א מענטש האט אביסל, וואס הייסט, מ'איז נוטה לויש, אזוי ווי אברהם אבינו הציץ עליו בעל הבירה, האט אביסל, ער ווייסט אז ער הערט מרחוק, משום יבשרי יבעתי אזני, ער האט געהערט, ער האט געהערט אז ס'דא א גאט, און גאט וואס זאל ער מיינען, ער הערט אז ס'דא אזא זאך, ס'איז זייער שווער צו ממילא, ס'איז זייער שווער צו זיין זיכער, צו זיין.

ווייל איז נישט זיכער, אפשר איז נישט, אפשר איז, אפשר דמיון איך, אזוי ווי די צווייטע זאך פון די רמב ם אז מ'קען ספק'ן אויף נבואה, אפשר דמיון איך, אפשר, אפשר די די די די פילינג וואס איך האב געהאט אדער די התגלות וואס איך האב געהאט, אפשר איז עס נישט ממש, אפשר איז עס סתם איינרעדעניש, אפשר איז עס סתם פון מיין קולטשור, אפשר איז עס סתם, אפשר איז עס סתם ווייל איך בין בעל גאווה פון מיינע מידות.

קענען וויסן אז עס אז עס איז עכט, איך וואס נו איך בין איך בין איך מיין עס ערנסט, איך בין גרייט צו מקריב זיין מיין זון פאר דאס, איך בין גרייט איך האלט דערביי, און אסאך מאל מענטשן זענען זיך מביא לידי נסיון אין די סענס וואס ער גייט בדווקא לערנען אכצן שעה א מעת לעת, צו ווייזן אז אמת'דיג איז ער מוכן צו טון די אייבערשטער פיר אכצן שעה א מעת לעת, און דאס איז אביסל אזוי ווי מביא לידי נסיון, דאס הייסט דו ווילסט דיך קלאר טעסטן.

די עמידה בנסיון דאס מאכט טאקע די נבואה זאל זיין קלאר ביי א מענטש און וואס א מענטש נסיון האט א מענטש האט איך ווייס איך מיין עס טאקע ערנסט איך מיין איך בין טאקע שייך צו דאס איך בין שייך צו דאס אז איך ווען איך מאך עונג שבת אז ווען איך מאך איך שעכט זיך נישט איז עס אויך בקדושה איך קען עפעס וויסן איך דארף דאך זיך איך דארף דאך זיך קלאר מאכן אין דאס די וועג וויאזוי מען מאכט עס קלאר איז כאילו ווען מען קען אלעס אוועקגעבן פאר דאס אבער אפשר די גאנצע זאך אפשר די נבואה איז א דמיון אפשר איז עס נישט קיין נבואה באט די מעשה די די טוהן וואס ער איז זיך מקריב און ער ער טוט טאקע א מעשה כדי דאס איז עתה ידעתי דאס איז די נסיון וואס איז מפרסם וואס איז למען נסות אתכם בא האלהים אזוי ווי מתן תורה פארוואס האט מען געמאכט די גאנצע רעש כדי ס'זאל קלאר ווערן אז אז אז אז ס'דא אז ס'דא א גאט אז כאילו אז מ'קען זיין שייך צו דאס.

טוט א געוויסע זאך און אין די ענד איז אלע נסיונות זענען אזוי ווי זענען אזוי ווי די מעשה פון די עקידה, ס'האט קיינמאל נישט געוואלט די אייבערשטער א מענטש זאל אויפגעבן אויף א שום זאך, אלעמאל ס'איז נאר א טעסט פון דיין פון דיין רצון, אבער די רצון וויל דיך אמת'דיג זיין, ס'קען נישט זיין אז א מענטש לאזט עפעס איבער און דעמאלטס באלאנגט ער נישט, דעמאלטס באלאנגט ער נישט צו גאט, דעמאלטס איז ער נישט קיין חיבתו של אברהם אבינו, דעמאלטס איז עס האלבוועגס חיבה, אבער די רגע וואס א מענטש איז זיך מוכן, ער איז טאקע מוכן, עס איז אים גמור בנפש אזוי, אזוי גענוג קלאר. דעמאלט אין יענע סעקונד באקומט ער א גילי פון למעלה פון א מלאך הוי' מן השמים וואס זאגט אל תשלח ידך אל הנער אז אלעס איז פונקט גוט אזוי ווי עס איז אלעס איז אלעס איז געטליכקייט אזוי ווי עס איז באט אן מאכן די נסיון ווייסט מען נישט עס איז נישט נודע חיבתו של אברהם עס איז טאקע דא די חיבה כאילו אבער עס איז נישט נודע און דערפאר תכלית פון אלע נסיונות איז אנגעהויבן זיך די ידעתי